היום יום כ ז טבת, רבינו הזקן אמר דער אלטער רבי האט געזאגט, אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אייבישטער גיט אונז גשמיות מיר זאלן דערפון מאכן רוחניות, אמאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארף מען געבן דעם אייבערשטן אפילו מנחת עני, גיט ער א פולע. דאס איז פון א בריוו וואס דער פריערדיגער רבי האט געשריבן צו א אידן, ר' זלמן בעספאלאוו, וואס קענטיג אז ער האט זיך געפונען אין א שווערע לאגע, די ערשטע זאך ווינטשט ער אים א רפואה שלימה פארן זון, דאן נאכדעם שרייבט ער אז כאטש מיר איז געווען גענוג די צוויי דריי שורות וואס דו האסט מיר געשריבן פארשטיי איך אבער דיין לאגע גאנץ קלאר, פונדעסטוועגן וואלט איך וועלן אז דו זאלסט מיר שרייבן מער מיט פרטיות פון דיין געזונט און פון זיין צושטאנד, און אלץ וואס טוט זיך מיט דיר זאל זיין צום גוטן. בכל אופן, ווי זאל נאר ניט זיין, דארף מען קובע זיין צייט אויף לימוד התורה, וואס דאס איז מזון הנפש, וואס זיכער טראכסטו און דו טוסט וועגן דעם, ווייל און מיט קרעכצן אליין קען מען דאך ניט יוצא זיין. וכידוע דער מאמר פון דעם אלטן רעבן, וואס דער רבי רופט אים אן רבינו הגדול אבינו הראשון נשמתו עדן, אז אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אייבישטער גיט אונז גשמיות מיר זאלן דערפון מאכן רוחניות, איז אמאל איז לרגע ניט אזוי, דארף מען געבן דעם אייבירשטן אפילו א מנחת עני, גיט ער א פולע קענטיק פון דאנענט, וואס דער רבי וויל דא ארויסברענגען, חוץ פון מחזק זיין דעם אידן, וויל ער אים ארויסברענגען די גאנצע נקודה, וויבאלד אז אונזער גשמיות איז דאך כדי מ'זאל מאכן רוחניות, איז אפילו ווען דו האסט ניט צופיל גשמיות, דו מיינסט אז דו דארפסט האבן א געוואלד מיט גשמיות כדי צו געבן דעם אייבערשטן עפעס, דער אייבערשטער וועט נעמען פון דיר אפילו א מנחת עני. און דאס איז די נקודה וואס דער רבי וויל ארויסברענגען, אז מ'דארף שטענדיג געדענקען וואס מיר דארפן טון, וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, אלץ וואס ער גיט אונז איז כדי מיר זאלן אים געבן, איז וואס מיר האבן דאס דארף מען געבן, טאמער אפילו מען געפינט זיך אין א שווערן מצב, דארף מען אויך דעמאלט באגנוגענען זיך, זאל זיין א מנחת עני, אבער גיב עפעס דעם אייבערשטן. דאס איז א ווארט בכלל וואס איז נוגע, דאס איז נוגע צו דירה בתחתונים, דאס איז נוגע צו גאנץ תכלית הבריאה, און בכלל איז דער ענין ווערט דערמאנט עטליכע מאל אין היום יום, ס'דא למשל אין היום יום כ ט אדר שני, וואס דארטן שטייט אביסל אנדערש דער ווארט אז דער אייבישטער האט באשאפן גשמיות פון אין ליש, אז מיר זאלן מאכן פון יש אין, דער אייבישטער. מאכט פון רוחניות גשמיות, און מיר זאלן מאכן פון גשמיות רוחניות, דאס איז אין נאך א היום יום אין כ"ז אלול. על כל פנים אבער וואס דער רבי זאגט אז אלץ צוזאמען איז דער גשמי, דאס איז דער אמת'ער כלי לרוחניות, איז דערפאר ווען מען טוט וואס דער אייבערשטער וויל זאגט ער דא בשעת מען וועט געבן א מנחת עני, גיט ער א פולן, דער אייבערשטער וועט געבן אלע עניינים השפעות גשמיות וואס מען דארף האבן.